איז דא הושענא רבה אויך, הושענא רבה און שמחת תורה בפרט, בכלל, נאר מיט א שמחה, מיר האבן שוין געשמועסט אז והיית אך שמח שטייט אין ראשונים דאס איז א הבטחה פאר גאנץ יאר, ושמחת בחגך איז א ציווי, והיית אך שמח, רשי זאגט שוין אויפן פלאץ אין זה לשון ציווי אלא לשון הבטחה, והיית אך שמח הבטחה, רשי זאגט נישט אויף וואס, אנדערע ראשונים שטייט אויף וואס, והיית אך שמח שטייט אין אברבנאל שטייט אין אבן עזרא, די פלא יועץ, יעצט איז די יארצייט פון פלא יועץ, ער ברענגט עס בשם גורי הארי. אז מי שיהא שמח וטוב לב בחג ולא יצטער כלל בחג הקדוש הזה, מובטח לו שתעלה לו שנה טובה ויהיה לעולם שמח. מובטח לו שתעלה לו שנה טובה ויהיה לעולם שמח, מפני שעשית ושמחת בחגך. דער אבן עזרא זאגט דארטן א לשון, ער זאגט דאך, דא שטייט ושמחת בחגך, שפעטער שטייט כי יברכך ה' אלוקיך, זאגט ער יברכך ה' אלוקיך לשון עתיד, לעתיד. כאילו יעצט הייבט זיך אן א ברכה, א הבטחה.

א דרשת חזל אז די צ"ח כבשים פון סוכות האט מכפר געווען אוועקגענומען צ"ח קללות, אזוי זאגט רשי די צ"ח כבשים וואס מ'האט מקריב געווען סוכות האט אוועקגענומען די צ"ח מכפר זיין צ"ח קללות, פרעגט דער אבני נזר וואס פאר א קשר האט דאס מיט דעם, זאגט ער ווייל ביי די קללות שטייט דער טעם תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ווייל ער איז געווען מיטן נאז אראפ.

מען גייט איבערגעבן די צעטעלעך, די צעטעלעך גייט מען איבערגעבן, די צעטעלעך פון ראש השנה, פון יום הקדוש, יעצט גייט מען איבערגעבן די צעטעלעך, און טרם יצא ארויס פון כולל, פאר מען גיבט איבער די צעטעלעך קענסטו אלץ דארט משנה זיין לטובה ולברכה, אלעס אלעס קענסטו דארטן צופליקן, ס'איז א לשון זוהר הקדוש, ביז די, ביז, ביז מען גיבט נישט איבער די צעטעלעך, אלעס קענסטו דארטן משנה זיין. און אויף דעם גייט מען יעצט אריין אין דעם גרויסן הייליגן נאכט, מען דערציילט נאך אז דער הייליגער קארלינער, ער איז געווען נאך אין בית מדרש אין קארלין, איז אריינגעגאנגען אין הושענא רבה, האט געטראפן צוויי אינגעלייט רעדן דארטן, זיי האבן גערעדט הושענא רבה, זיי האבן גערעדט דארטן דברים בטלים, איז ער צוגעגאנגען צו זיי דער קארלינער האט זיי געפרעגט, איך פארשטיי אז די שמועס איז עפעס א וויכטיגער שמועס, הא? איך פארשטיי ס'איז א וויכטיגער שמועס, אבער בעסער ווען איר מאכט עס פאר כל נדרי, נישט יעצט. בעסער ווען איר מאכט עס פאר כל נדרי נישט יעצט, יעצט איז די לעצטע סטאפ וואו מ'גייט דא זיך קענען אנקויפן א זיס יאר מ'קען אלץ משנה זיין לטובה ולברכה נישט יעצט נישט יעצט יעצט נאר אריינכאפן רייסן רייסן און אריינכאפן מקור הדברים איז שוין רבותינו הראשונים וואס שטייט אין רוקח רבינו רוקח ער זאגט אלע ווייסן וואס חזל האבן אכטונג געגעבן ווען מ'האט מעבר געווען די חדשים מיט וואס מען געדרייט מ'האט אלץ געווען אכטונג געבן וואס מען אכטונג געבן צוויי זאכן, יום הקדוש זאל נישט פאלן זונטאג, יום כיפור טאר נישט פאלן זונטאג, משום ירקיא משום מתיא, יום כיפור טאר נישט פאלן זונטאג, און נאך א זאך וואס טאר נישט פאלן, הושענא רבה זאל נישט פאלן שבת, וועגן דעם לא אד"ו ראש לא בד"ו פסח, הושענא רבה זאל נישט פאלן שבת, וואס איז? וואס איז? זאגט דער רוקח, כי ביום זה היו בוכים ומתחננים על המים, מען האט געוויינט אין דעם טאג, וזה לא יתכן בשבת, דאס קען מען נישט מאכן שבת. שפראפס ניגון איר ראש השנה די ערשטע טאג וועט פאלן שבת קיין תקיעת שופר וועט נישט זיין די שופר דאורייתא שטערט דיר נישט די ערשטע טאג סוכות וועט פאלן שבת די לולב דאורייתא וועט נישט זיין שטערט דיר נישט הושענא רבה טאר נישט פאלן שבת כי ביום זה היו בוכים ומתחננים על המים וזה לא יתכן בשבת. דאס איז די טייטש ס'איז אן אנדערע דאווענען היו בוכים, ס'איז נישט די זעלבע זאך, גייען נישט צו די זעלבע זאך, דאס איז ממש ווי מ'האט געשמועסט ווי די קאלינע האט אים געזאגט, בעסער מאך דאס פאר כל נדרי נישט יעצט, די טאג פון אכטונג מ'זאל נישט פאלן שבת. כ'ווייס נישט, כ'ווייס נישט קיין פשוט'ע פשט, מ'זעט צום תלמידי חכמים, כ'ווייס אז ראש השנה שטייט דאך אין די פוסקים מ'זאל לאזן טרערן, יא? איז וואס איז די טייטש אז ראש השנה איז געפאלן שבת האט ער נישט געארט? איך ווייס נישט וואס איז פשוט פשט, יעצט רעדט מען נישט קיין שיעור בעיון, יעצט רעדט מען פשוט זאלסט פארשטיין ווי דו גייסט דא אריין, אז הושענא רבה האט מען אכטונג געגעבן אויף די טרערן פון הושענא רבה זאל נישט זיין שבת, ווייל ביום זה היו בוכים, ראש השנה פאלט אויך שבת און דארטן צו עס יא וויינען צו נישט וויינען איך ווייס נישט, אבער דער טאג האט מען אכטונג געגעבן, דאס זאגט די רוקח, ממילא פארשטיי אז אביסל אנדערש אנדערש. איווט האט אזוי באלעבאטיש גערעדט ווי פלעגט ער זאגן רבי שלום זלמן אויערבאך פלעגט זאגן מלכותא דרקיע כמלכותא דארעא דא ווייסט מען נאך נאך א גזר דין מיט אלסדינג נאר אמאל מען גיבט א חנינה א חנינה א חנינה איז דאך דאס יעדע טאג דער רבונו של עולם האט געגעבן היתרים דא זאגט דער זוהר הקדוש פאר ס'גייט אריין די פתקים דו קענסט שאפן א חנינה און פאר דערפאר רייס אריין אין סאמע תוקף קדושת הלילה קומט יעצט אזא הייליגע נאכט א הייליגע נאכט ווער ס'קוקט אריין אין זוהר הקדוש, צו די זוהר הקדוש וואס שטייט אין תיקון שטייט עס נאך תהילים, איך מיין מ'דארף עס אריינקוקן פאר אנהייב נאכט, דארט שטייט אין זוהר הקדוש אז די ערשטע האלבע נאכט איז שוין אלץ האט מען שוין אלץ איבערגעגעבן, די זוהר הקדוש זאגט דאך נאך מער, די זוהר הקדוש זאגט דאך אז נאך האלבע נאכט קען מען עס שוין זען אויף די צל, וואס ס'שטייט אין רמא מ'זאל נישט קוקן. די רמא זאגט מען זאל נישט קוקן, אבער אבער עס שטייט דאך אז מען קען, איז די טייטש אז די ערשטע האלבע נאכט איז שוין, נו נו דער יסוד ושורש העבודה ברענגט דעם ארי הקדוש, נו וואס שרייסטו מארגן א גאנצע טאג הושענא רבה, א גאנצע טאג הושענות, אז די ערשטע האלבע נאכט און נאך האלבע נאכט הייבט מען אן, יעדער מיט אלע וואס איז די געשריי, איז דער יסוד ושורש העבודה ברענגט דעם ארי הקדוש, אז אין דעם זעלבן זוהר הקדוש, די עולם וועט עס זאגן היינט ביינאכט אין תיקון, וועט די עולם עס זען, אין דעם זעלבן שטיקל שטייט, זוהר הקדוש זאגט זיי קריגן עס די צעטלעך די ערשטע האלבע נאכט מיט אלצדינג, ווען די צעטלעך ווען א. אין זוהר הקדוש אז זיי האלטן איין איבער חזר'ן א תליין ליה נאך יום כיפור ביז ווען ווארט מען עד יומא תמינאה דחג דאס איז שמיני עצרת וואס גייט דא ביז יומא תמינאה און וואס איז די פשט זאגט די ארי הקדוש אז זיי קריגן דאס די ערשטע האלבע נאכט הושענא רבה אבער זיי טוען גארנישט טוהן מיט דעם ס'האט נישט קיין שום חלות ביז ווען זיי קריגן נישט דעם אוקעי ווי מ'רופט עס דאס קריגן זיי שמיני עצרת. דאס קריגן זיי שמיני עצרת. און פאר דעם פארשטייט זיך שמיני עצרת איז דאך אויכעט מיט א שפרינג מיט א טאנץ א פרייליכע יא. על כל פנים, מיר ברענגען דארטן אין הליכות שלמה ביי זיינע פסקים פון רבי שלום זלמן אויערבאך ברענגען זיי דארטן אז מתחילת ליל הושענא רבה היתה הנהגת היתה הנהגת רבינו באימה ויראה כבימים הנוראים, פון אנהייב נאכט הושענא רבה, ומשעת צאת הלבנה עסק רוב השעות באמירת תהילים בהתעוררות רבה, די גאנצע נאכט עסק רוב השעות באמירת תהילים בהתעוררות רבה, ואף בימי זקנותו איז געלעגן דארטן, ער איז געלעגן קם ממשכבו כמה פעמים במשך הלילה והמשיך באמירת תהילים, וכן זירז לבני ביתו שירבו באמירת תהילים אין דעם נאכט, אין דעם הייליגן נאכט, און עס שרייבן דארטן, המאוד לא יניח אלי.

אין ספר חסידים אין תנ"ב רבותי, נאר לעבעדיג, נאר לעבעדיג, וואס טוט זיך אין בית העלמין דעם נאכט ווייסטו? אבער נאר לעבעדיג, אין אות תנ"ב, זאגט דער ספר חסידים א אינטערעסאנטע זאך, ליל הושענא רבה, זאגט ער ויש לילה שהנפשות יוצאות מן הקברות כגון בליל הושענא רבה, גייען זיי יוצאות ומתפללות, א יום תפילה מאכן זיי דא. יא ער האט א לשון א יום תפילה נו זאגט דער ספר חסידים וכבר הלכו שניים והחביאו עצמם בבית הקברות האבן זיך באהאלטן אין בית הקברות ושמעו שאחת קראה לחברתה איין נשמה געזאגט דעם צווייטן ואמרה נצא ונתפלל יחד נו לאמיר גיין דאווענען יצאו כל הנפשות והתפללו וביקשו רחמים כדי שלא יגזור מיתה על החיים דאס איז די יום תפילה אין בית החיים היינט ביינאכט. ס'איז א עצרת תפילה, א גרויסע עצרת תפילה דארט, אזוי זאגט ער. יצאו כל הנפשות והתפללו, וביקשו רחמים שלא יגזור מיתה על החיים, און ספר חסידים מערקט גלייך דא אין תנ"ב, ברענגט ער לשנה הבאה, אין די צווייטן יאר, אמרו הנשמות לא נקבץ יחדיו שוין נישט צוזאמען, כי כבר שניים גילו עלינו לרבים.

אַ שיפֿער דעכל פֿון אױבן. און דער קינד, אַ קינד אָנגעזען, אַ קלײן קינדל, האָט נישט קײן שׂכל, דרײט זיך אַרום, דרײט זיך, דרײט זיך. אונטן האָט מען שױן צוגעגרײט דאָקטױרים מיט מאַטראַצן, מיט פֿײַערלעשערס, װאָס נישט, מ'האָט אונגע מאַטראַצן מיט אַלצדינג גרײט צו, הױכע מאַטראַצן, מיט אַלץ גרײט מען, און ער דרײט זיך, דרײט זיך. דער זעלבער שטייגער, פארשטייט מען, ביי שכר ווייסט מען וואס טוט זיך, דארטן שרייען זיי, ביי לחם און חופזים, נו, דרייט מען, דא גאר לעבעדיג, אבער גאר לעבעדיג אויסנוצן די צייט, נעמען דעם תהילים'ל אויס, אויסזאגן מיטן ציבור צוזאם, גיבן א געשריי, ס'דאך זמנים פון ישועות, וואס א מענטש קען זיך פועל'ן, די גרעסטע ישועות, די גרעסטע ישועות שפת אמת ברענגט מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, דער ממית ומחיה איז ראש השנה יום כיפור, מצמיח ישועה, דאס איז סוכות, לכן צועקים הושענא.

א לא טעם ולא ריח. זאגט אבער דער זוהר הקדוש איין זאך האט ער, האי ערבה דמיא לשפוון, די ערבה איז דומה צו ליפן, ס'איז פונקט ווי ליפן, דהאי יומא בשפוון תליא און דעי טאג ווענדט זיך נישט אין קיין טעם און קיין ריח, אפילו איינער ווי מיר האט נישט קיין טעם און קיין ריח אבער ליפן האסטו. ליפן האסטע מיט די ליפן ווענדט זיך די טאג נאר אין ליפן די טאג איז נאר בשפוון תליא זאגט די זוהר הקדוש אין די ליפן זאגט די זוהר הקדוש דאס איז דאך כחו של ישראל איך ווייס איך האב נישט קיין טעם איך האב נישט קיין ריח אבער א ליפ האב איך איך וועל שרייען זאגט דער שפת אמת דאס איז ערבה עס איז ערב לפניו יתברך דאס איז זיס ביי דעם אייבערשטן ער שרייבט אביסעל א שארף לשון דאס וואס ער זאגט אזוי אמנם כן תפילת הצדיקים איז גאר גרויס זיי האבן דאך מער טעם וריח אבער אבער ער גייט בזכות הטעם, בזכות די צדיק, בזכות די צדקות, בזכות, גייט אבער איינער וואס אין בו לא טעם ולא ריח, ער שרייט רבונו של עולם איך ווייס איך האב גארנישט אבער בזכות איך האב דאך א מויל, דו האסט דאך ליב א אידן מתנת חינם, אוצר מתנת חינם, דאס איז ערב לפניו יתברך, דאס איז זיס ביי דעם אייבערשטן. דאס איז ער ערב לפניו זאגט ער לכן נקרא יום זה הושענא רבה כי ביום זה נושעים בו גם השפלים שאין בהם לא טעם ולא ריח זאגט דער שפת אמת ער האט דאך ליפן ער וועט גיין ענדיגן תהילים ער וועט שרייען מארגן הושענות דאס איז דאס וואס הייסט יום הערבה די טאג פון די ליפן והיא ישועה גם לדורות השפלים שלנו זאגט דער שפת אמת שאין לנו רק תפילה וואס האבן מיר היינט נאר תפילה וביום זה נפתח שערי תפילה בפיהם של ישראל די טאג כ'האב אמאל אמאל האב איך. איז ווי גליקליך דארף מען זיין איידער ס'הייבט זיך אן אזא נאכט. אך אפשר זאגט ער שעיקר כוחן של ישראל, דאס איז זיין לשון, הקול קול יעקב, אם כי בוודאי זאגט ער קול הצדיקים שיש להם טעם וריח, עולה למדריגות רבות ביותר, עולה למדריגות, אף על פי כן ויש להם תערובת מעשים טובים, דאס איז א קול וואס גייט ארויס מיט מעשים טובים, מה שאין כן איינער ווי מיר וואס האט גארנישט אין זיך, ער שרייט נאר, דאס איז נאר תפילה. ביז אין נאר תפילה זאגט ער הנה משאלת תם ובריך רק תפילה בלבד וזה שום התפילה להניח יעטוב שאני מסתפק כולו בתפילה איך האב גארנישט איך ווייס איך האב גארנישט אבער איך האב תפילה און דאס רייכט וזה כמו שכתוב אני הוא תפילה וזה עורב לפניו יתברך דאס טייטש איהם ערבה דאס איז זיס ווען נקראת ערבה ומטעם זה איז המצרים נקראו שם רבה כי ביום זה נושמים בו כל השפלים גם השפלים שאין להם טעם וריח כנל געשרייעט א טאג ב ה מען האט אונז אונז האבן מיר די גרעסטע כוחות גרעסטע כוחות מען האט אונז געהייסן שרייען ער ברענגט דארטן א לשון פון חידושי הרים די שפתי צדיק ער האט עס געזאגט אויף הושענא רבה זאגט ער ביי נערה המאורסה אלע געדענקען צו יעצט געליינט פרשת כי תצא אז טאמער ס'איז געווען בעיר איז זי חייב סקילה נערה המאורסה פארוואס איז זי חייב סקילה בעיר נערה אין שדה נישט, ווייל צעקה הנערה המאורשה ואין מושיע לה. אבער אין בעיר איז זי חייב סקילה פארוואס על דבר אשר לא צעקה. זאגט ער די חידושי הרי"ם האט געזאגט נמצאנו למדים מכאן אז כשאדם יכול לצעוק ואינו צועק מיקרי רצון ולא אונס אז זי האט געקענט שרייען זי האט נישט געשריגן הייסט עס א רצון נישט קיין אונס. זאגט ער ועל כן תיקנו חזל שכל איש ישראל יצעק היום הושענא מ'האט געהייסן הושענא רבה מ'זאל שרייען הושענא משמע שאם יצעק בוודאי יענה לו ס'איז זיכער אז די אייבישטער וועט העלפן ס'איז זיכער אז ער וועט העלפן וודאי וועט יענה לו זאגט ער ער האט א לשון זאגט ער חידושי הרי"ם ומחויב כל אחד לצעוק אף שאינו יודע מהו צריך מה חסר לו, אפילו ער ווייסט נישט וואס ער דארף, אף על פי כן יצעק סתם הושענא, בעסער זאלסט נישט וויסן. ס'דא אסאך וואס האבן יענע יארן נישט געוואוסט אויף וואס זיי דארפן בעטן. בעסער זאלסט נישט וויסן, זאגט ער, אף שאינו יודע מה חסר לו, דיר שרייען, זאלסט בעסער נישט וויסן. יקדים אדם תפילה לעת צרה, יבקש אדם רחמים שלא יחלה. דו זאלסט שרייען. א געשריי אבער ס'איז א תיק פון א געשריי. א געשריי, יעדער איינ, ווי זאגט דער ארי הקדוש זאגט אזוי.

אלל אלל ווען די אייבערשטער הילף נאר זיסע לעכטיגע צעטעלעך ווען מ'פארשטייט וואס מ'זאגט א קהלה היינט איז אלל אלל ראש השנה איז נאר ער יום כיפור נאר ער הושענא רבה אלע קריגן צעטעלעך זיסע צעטעלעך אוי וואס איז א זיסע צעטעלעך הערט ווי די סדר היום די פוסקים ברענגען ברענגט די לבושים אזוי ולהיות היום הזה ולהיות היום הזה נורא מאוד אויף הושענא רבה דאס איז דאך די היי פון הר ישועה ולהיות היום הזה נורא מאוד ובו נחתמים כל הספרים כולם

א דבר חידוש אז אין אין נגלה אין נגלה אין גמרא אין מדרש איז נישט מופיע הושענא רבה אלס יום הדין נו אלס יום כיפור יא ס'איז א ס'איז א חזל דער מטה משה ברענגט א חזל אין תתקנ"ז ברענגט ער א חזל אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אני יחיד ואתה יחיד אתן לבניך יום המיוחד לכפר בו עוונותם וזה הושענא רבה. אז ס'איז הושענא רבה א שטיק יום כיפור, אין הלכה ברענגט דאך מרבים קצת בנרות כמו ביום הכיפורים שטייט אין הלכה, אין די מחבר אין תרס"ד זאגט ער אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אם אין כפרה לבניך בראש השנה, יהיה ביום הכיפורים, ואם לאו, יהיה בהושענא רבה. בכל אופן, אין נגלה ווערט עס דערמאנט אלס יום כיפור, נישט אלס יום הדין. אלס יום הדין ווי ס'שטייט, דאס איז נאר אין זוהר הקדוש. און ער פלעגט זאגן רבי שלמה זלמן אויערבאך האט געזאגט א וואס איז די מעשה פארוואס אין נגלה שטייט עס נישט אלס יום הדין נאר אין זוהר הקדוש האט ער געזאגט אז רח ל אמאל איז געווען ערנסטע אידן אמאל איז געווען און מען האט זיי געזאגט ווען ס'שטייט אין נגלה אזעלכע זאך אז יום הדין ס'וואלט געקענט שטערן דעם ושמחת בחגיך ס'וואלט געקענט שטערן ושמחת בחגיך דערפאר האט מען עס באהאלטן מען האט עס געשטעלט אין נסתר פארוואס זאגט ער ווייל ווער ווערט נסתר? חסידים ואנשי מעשה, חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין, זיי ווייסן אז מיט א טאנץ, מיט א יראת שמים, ס'איז בכלל נישט סותר איין דעם צווייטן, מ'קען זיין פרייליך מיט דעם, חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין, זיי האבן געוויסט מיט א טאנץ און מיט א שפרינג און מיט א יראת שמים. קיצור אבער ס'איז אריבער די דורות, מ'איז געווארן גאר גאר לעבעדיג, איר פארשטייט, עס איז געווארן, האט מען מגלה געווען אינגאנצן אמת ארויס אינדרויסן, אז דאס הושענא רבה גיבט זיך א גוטן שאקל, דאס טאקע טאנצן, טאנצן פרייליך, אבער אבער גיב זיך א גוטן שאקל ווייל פארשטיי ווייל פארשטיי ווי דו ווי דו געפינסט זיך דא. ווי דו געפינסט זיך דא. דער דער דער הייליגער דברי חיים פלעגט זאגן הושענא רבה האט דריי טאטשן. רבה הייסט דאך גרויס. איין טאטש די גרויסער העלף צום אייבערשטן די גרויסער העלף. די צווייטע טאטש הושענא רבה העלף דעם גרויסן, בני בכורי ישראל, דער איד הייסט דאך דער גרויסער קינד, בני בכורי העלף דעם גרויסן, און די דריטע טאטש האט ער געזאגט א גרויסע ישועה, די גרויסער העלף, העלף דעם גרויסן מיט א גרויסע ישועה, הושענא רבה אונז וויל מיר דאך א גרויסע ישועה, נו דארף מען דאך אריינכאפן און אריינרייסן.

מען זאגט ווי אונז האלט מען דא יעצט איז געווען שוין אין דעם די מלחמה ס'איז געווען מען האט געדארפט גיין צו נעילה האט ער געזאגט אזוי ס'איז געווען אמאל עפעס א שטעטל וואס האט מורד געווען אין א מלך דער מלך האט געוואלט אפווישן די שטעטל כליה אפווישן אבער וואס ס'איז געווען די עולם האט געציטערט אזא גזר דין וואס טוט מען דא אבער זיי זענען געוואר געווארן א זאך וואס איז דא, עס איז א געזעצליכע זאך, אז עס איז דא עפעס איין טאג א יאר וואס דער מלך שפאצירט אין יענעם גארטן, דארטן איז בדיחא דעתיה, און דארטן געט ער חנינה'ס. אויף די אלע גזרי דינים קען מען דארטן שאפן א חנינה. האט ער געזאגט, די שטעטל האט זיך אוועקגעשטעלט, די גדולי העיר האבן זיך דארטן אוועקגעשטעלט אין דעם טאג פון פארטאגס, און מען ווארט דער מלך זאל קומען, א חנינה, א חנינה, און זיי גרייטן זיך א גאנצע טאג, ביז עס איז געווארן די שקיעה און ער איז נישטא. און זיי געוויינט ער איז נישטא איז דאך ליידיג קען מען נישט שאפן די חנינה האט געוויינט די עולם מיט א געוויין ביז אמר דער חכם שבהם האט געזאגט א קלוגער האט זיך אויפגעהויבן און געזאגט חברה דער מלך היט אפ די געזעץ א מלך היט אפ די געזעץ און אז ער האט געזאגט אז ער איז דא איז ער דא נאר אלא מאי קען זיין ער האט זיך פארשטעלט דא ער האט אבער ער היט אפ די געזעץ ער איז דא. מיט נאמען געבן א געשריי, מלך האב רחמנות, אזוי צו גיבן א געשריי רבונו של עולם פאר שקל חמו, הושענא והושיעה נא אבינו אתה, ווי דו פארשטעלסט דיך, אבער גיב א קוק וואס דא טוט זיך, מען דארף דא א חנינה דארף מען דא, מען דארף דא א שאקל א חנינה, אדער א שאקל, און ווייסט די די די די געפילטע מען נעמט ארויס די טבעות. די טבעות ארויס מיט די מ'נעמט ארויס שטייט דאך וועגן דעם די פלעצער אבער שטייט דאך וועגן ארויסנעמען די טבעות די פשוטע פשט שטייט מען זאל קענען א גוטן שאקל טוהן ווייל דער ראש זאגט אין סוכה אין פרק ג' ברענגט דער ראש א ירושלמי אז וואס איז דאס די נענועים דער ראש ברענגט דארטן א ירושלמי אז די נענועים איז דאך מנענע כוחו של קטיגור יענעם צו צושמעטערן דא מיט אין דעם נא אין דעם טאג הושענא רבה וויל מען מנענע זיין גיט מען ארויס די רינגלעך און מען גיט א גוטן אדער א שאקל אדער אזוי, די פרי מגדים ברענגט אין תרנ"א, ברענגט די פרי מגדים אז אין די גמרא איז דא צוויי טעמים, די גמרא זאגט דאך דארטן איין איין טעם זאגט די גמרא אמר רבי יוחנן ביי די נענועים אמר רבי יוחנן מוליך ומביא למי שהרוחות שלו ומעלה ומוריד למי ששמים וארץ שלו אמר רב חמא בר עוקבא אמר רבי יוסי בר חנינא מוליך ומביא לעצור רוחות רעות מעלה ומוריד לעצור טללים רעים זאגט די פרי מגדים אז לויטן ערשטן טעם

כאפט א האדמו ר גערופן און דער רבי דז ל ברענגט שמעתי מפה אדוני מורי ורבי הקדוש ער ברענגט דאך פון נפתלי ראפשיצער גאב ד האדמורים של לילוב שהם נגד השם הוויה ברוך הוא ולוקח הוא אדם בידו ועושה בו כביכול כרצונו ער שאקלט, ער איז אלץ מבטל. עושה בו כביכול כרצונו, דאס איז רבי דז זאב, דער חמדה גנוזה, ער ברענגט אז זיין שווער איז געווען א תלמיד פון רבי נפתלי ראפשיצער, אז ער האט געזאגט יעדן יאר הושענא רבה, הערט א לשון, נאר מיט א ירא שמים, און ער זאגט א לשון, אז רבי נפתלי ראפשיצער האט געזאגט, דער רמב ן ברענגט דאך א מדרש אז יעדע מין זה הקדוש ברוך הוא, דאס הקדוש ברוך הוא איז א, זאגט ער, והנה יש מאמר בפי העולם, אם אני אוחז אותך בידי, הרי אני תקיף ממך, ומוכרח אתה לשמוע לי. כן הוא כעת שאנחנו אוחזין את השם יתברך בידינו, כביכול מוכרח השם יתברך לשמוע תפילותינו. איר פארשטייט דו האלטסט מארגן די הושענות, דו גייסט מארגן הושענות זיבן הקפות. וויפיל מחיצות ברזל קענסט מארגן אראפווארפן? וויפיל טרערן קענסט מארגן אראפווארפן פון א גאנץ יאר? וואסערע כוחות דו פארמאגסט מארגן? וואסערע כוחות? ס'איז א פחד איבערצוזאגן די לשון וואס מ'האט יעצט איבערגעזאגט, יא? אבער, אבער, אבער דארפסט וויסן אביסל פאר הושענא רבה ווי דו גייסט דא אריין, וואסערע כוחות דו פארמאגסט? אידן דארפן דאך אזויפיל ישועות. ס'קומען צו, ס'וועט קומען א זיס יאר, און מ'גייט מאכן די הקפות, וויסן וואס ס'הייסט אראפווארפן די מחיצות ברזל מיט אלצדינג, א יום ערבה, א גוט א שאקל, א גוטן שאקל, אבער ווען ס'דארף צו זיין. ווער רעדט ווען ווען יום ערבה ווען דו האלטסט די ערבה אליין אין די הענט אוה ווען דו האלטסט די ערבה אליין אין די הענט דא א לשון די בית אהרן ברענגט ובפרט בהושענא רבה צריך מאוד זאגט די בית אהרן בפרט בהושענא רבה צריך מאוד לעשות תשובה בעת חביטת הערבה שבעת ההיא דעמאלטס איז די גמר החתימה.

אונטערוועגנס וואס מ'האט געדארפט שמירה, צי ס'איז ליקוטי צבי ברענגט פון א קדמון אז א מענטש געפינט זיך אינמיטן יאר, ער געפינט זיך על אם הדרך במקום סכנה, ברענגט ער פון א קדמון, איז אם יש איתו ערבה חבוטה, טאמער האט ער א ערבה חבוטה מה טוב, אם לאו איז גענוג אפילו זיך נאר דערמאנען ווי דו האסט די ערבה חבוטה אין שטוב, און שנעל זאגן אני והו הושיעה נא. ס'איז א גרויסע סגולה אונטערוועגנס, ליקוטי צבי ברענגט עס זיך אנדערש. די כף החיים ברענגט בשם ספר התניא. אז מ'האט געלייגט די חבוט די ערבות חבוטות בראש מטתן אויף א חיבוב מצוה. איך מיין דא עפעס צוצוקומען רבותי. די די ערבות אלסדינג גרויס ווי אויס שמח ידוע ביי דעם ערשטן וועלטס קריג. ביי ערשטן וועלטס קריג די אלע וואס האבן געדארפט ארויפגיין צום מיליטער האט ער געטיילט פון ערבות חבוטות אלע זענען צוריק געקומען געזונטערהייט. ידוע. אזא גרויסע שמירה ס'שטייט אויך ס'ווערט געברענגט די אלע וואס האבן מיט פחדים צו טון. קינדער מיט דאס, מען זאל אונטערלייגן ערבה חבוטה אונטערן קישן, וואס וועט נעמען די פחדים. ערבות חבוטות אונטערן קישן ווען מען זאל שלאפן. איך מיין צו עפעס צוצוקומען רבותי, די אלע סגולות, לשמירת דרכים, ס'שטייט אין קדמונים, ס'איז מורא'דיגע הייליגע סגולות. נו איז בין והתבונן, על אחת כמה וכמה דו האלטסט יעצט די אגודה פון ערבה און גייסט עס קלאפן? וואסערע סגולות, וואסערע שמירות, וואסערע רפואות וועסטו זיך יעצט שאפן?

ס'איז ביי נוסח ספרד. נוסח ספרד וויפיל נענועים מאכט מען? צוויי מאל הודו און צוויי מאל אנא. און איין מאל ביי די ברכה על נטילת לולב. ביי די ברכה. וויפיל איז דאס? פינף מאל. צוויי הודו, צוויי אנא, און איין מאל ביי נטילת לולב. פינף מאל. וויפיל מאל שאקלט מען ביי יעדן ביי יעדן מאל?

די ערשטע איז דאך דיין הארץ גיב זיך א שאקל, ס'איז צדיק אלף, אן דיין הארץ ארבעט גארנישט, די אלע נענועים הייבן זיך אן פון דיין הארץ הייבט זיך אן אלע נענועים, גיב זיך א שאקל מיט דו, אזעלכע לשונות האט ר' נפתלי ראפשיצער, אזעלכע כוחות וואס יעדער איינער האט, לאמיר זיך גיבן א שאקל מיט מיט דעם. ס'איז געווען א געווען א חסיד האט געהייסן ר' יאסל ברין, א חשוב'ע איד, ער האט זיך געדרייט ביים הייליגן דברי חיים ביים צאנזער רב, ביים צאנזער רב, ער האט געהאט א שידוך געטון זומער, און האט געהאט לעבעדיג מיט זיין מחותן אויף א נדן, אויפן נדן איז געווען, ס'איז געווען עפעס א געראטשקע, וואס האט געמוזט הכרעה פון דעם דברי חיים, מען דארף חתונה מאכן, מען קען נישט חתונה מאכן אזוי, זיי האבן געמוזט הכרעה פון דברי חיים, ער איז אריינגעפארן חודש אלול, און דו גייסט נישט יעצט אריין צום רעבן חודש אלול נישט, און אוודאי עשרת ימי תשובה אוודאי נישט, ערב יום הקדוש אויכעט נישט, סוכות אויכעט נישט געקענט, בקיצור ער האט דארטן געווען די גאנצע צייט, ער האט געמוזט חתונה מאכן, א געראטשקע מיטן נדן, מיטן נדוניא. ביז הושענא רבה נאכמיטאג איז ער צוגעגאנגען צום גבאי ער זאגט דו לאזט מיר אריינגיין איך דארף איך מוז אהיימפארן לאזט אריין איך מוז אריינגיין צום רבין האט די גבאי אים געזאגט הער זיך איין רבי יאסל זאגט אים איך קען דיר טון איין טובה אז איך צי אפ פון דא איך האב דיר נישט אריינגענומען דו דארפסט אליין אריינגיין דעם טובה קען איך דיר מאכן אז איך גיי אוועק פון דא איך בין נישט מער גיי אריין און אזוי האט ער געמאכט די גבאי איז אוועקגעגאנגען און רבי יאסל איז אריינגעגאנגען צום אלטערן זאל ער איז שרייבט דארטן אז דער צאנזער רבי איז דעמאלטס געזעצן מיט א לילקע, די אנדערע לילקעס מיטן, און און רבי יאסל צוגעגאנגען זאגט ער מוז א גרויסע הכרעה מיט זיין מחותן מיטן נדוניא, שרייבט ער דארטן אזוי אז דער צאנזער רבי האט אים געגעבן א האלט אן דא ביי דעם העמד נגד הלב דא, ער האט אים געגעבן א צושאקל, און האט אים געזאגט, יאסל דו ווייסט ווי מען האלט יעצט יאסל, דו ווייסט ווי מען האלט יעצט? מען האט ראש השנה געשריבן, און יום כיפור גע'חתמ'עט, יעצט האלט מען דעם לעצטן סטאפ וואס מען קען דא א שאקל טון, דרייסט מיר יעצט דעם קאפ מיט דיין נדוניא, אזוי האט ער אים ארויסגעווארפן פון צימער. דער הייליגער דברי חיים, דער זעלבער הייליגער דברי חיים וואס האט צוטיילט דרײַ טויזנט ראניש דעם ערב סוכות אויף הכנסת כלה, דער זעלבער דרײַ טויזנט ראניש ערב סוכות מיט אלע זינגען האט ער געזאגט כאילו יעצט, נישט יעצט, נישט אין די מינוטן, אן שכל, יעצט כאפ דעם תהילים'ל, כאילו יעצט עס פסח חלום זיין זיינע דינגען מיט די שווערע זאכן מיט טרינקערע זאכן מיט איין תהילים'ל. דאך אנטדעקט דא טאקע דא די ספעציעלע יערוצן אויפן תהילים'ל דעם נאכט, יא? די ספעציעלע יערוצן איינמאל א יאר, איינמאל א יאר איז געזאגט לאחר צאת הלבנה ביי יעדן ספר, די עולם זאגט אזויפיל תהילים, און זאל איך נאך זאגן א קליין לשון פון לקוטי שושנה וואס די הייליגער רבי מיילעך ברענגט אין לקוטי שושנה, וואס איז דאס אז מענטש כאפט א ספר תהילים א מורא'דיגע לשון, ער זאגט אזוי, א וואס איז דאס טייטש ווען א מענטש האט א חולה גייט ער צו א צדיק, וואס גייסטו צום צדיק? זאגט ער א מענטש איז א חולה איז ער נישט דא א חולה, נאר ער איז אפגעריסן געווארן פון אויבן, די אייבערשטער זאל אפהיטן. און פאר דערפאר איז ער קראנק געווארן, וואס טוט דער צדיק? זאגט דער צדיק מיט זיין תפילה, ער בינדט אים פשוט צוריק מיט תפילה נפתלי אלקים נפתלתי לשון קשר, ער מיט זיין תפילה בינדט ער אים צוריק אויבן, און פאר דערפאר בלייבט ער געזונט, יעצט הערט גוט וואס ער זאגט, ביז דא האט ער גערעדט פון א צדיק, דאס האט נישט מיט מיר, נישט מיט אונז, נעורים אפשר יא, נישט מיט מיר אבער, ער ביז דא האט ער גערעדט וואס דער צדיק מאכט, יעצט הערט גוט וואס ער זאגט, לפעמים זאגט ער קען נישט העלפן קיין תפילה פון א צדיק פאר דעם מענטש, א צדיק. פארוואס ס'קען נישט העלפן? ווייל עס איז דא אויף אים א שווערע קיטרוג. ס'איז דא א שווערע קיטרוג, ס'קען נישט העלפן קיין תפילה. וואס איז דעמאלטס, וואס איז דעמאלטס די עצה? ואז זאגט ער צריך לקשר את האי גברא בעולם הגדול הנקרא תהלה, שיש שם אור גדול ואין כח בדין לקטרג שם, והוא רחמים גמורים ושם נמתק הכל ווערט ער דארטן געזונט, ווייל דארט איז נאר רחמים גמורים. ולכך נקראים שירי דוד מלכינו תהילים. שיכולים לפעול על ידם הכל, אין דעם עולם איז דוקא תהילים, ווייל דו קומסט אמצע נאכ'ן ואין שטן ואין פגע רע. ער זאגט דא קלארע ווערטער רבותי, עברי טייטש, קוקט עס אריין אינעווייניג, ער זאגט קלארע ווערטער וואס אפילו ווען א צדיק קען נישט העלפן וועסטו פועל'ן מיט דיין תהילים. ער רעדט עס נישט אויף הושענא רבה, ער שטעלט בעפאר הושענא רבה, הושענא רבה מען גיבט א מאך אויף דעם תהילים'ל און מען גיבט עס א זאג אויס, אין אזא גרויסע טאג וואס מען האט פריער דערמאנט ווען מען נעמט ארויס די טבעות די אמרי נועם זאגט אז וואס איז די טבעות ווייל מען האט דאך דערמאנט פריער דעם מדרש אז אז די אלע ד א מינים איז הקדוש ברוך הוא יא פרי עץ הדר איז הקדוש ברוך הוא שנאמר כפות תמרים איז הקדוש ברוך הוא שנאמר יעדע זאך איז הקדוש ברוך הוא זאגט די אמרי נועם אין דעם טאג איז ויסר המלך את טבעתו מעל ידו ויתנה למרדכי ער גיט עס פאר די אידן ואתם כתבו על היהודים ויסר המלך את טבעתו, ויסר המלך את טבעתו, נאר מיט א שאקל זיך גיבן רבותי, און מיט דעם פין דעם גייט מען אריין רבותי צום גרויסן טאג, צום גרויסן הייליגן טאג שמיני עצרת, צום גרויסן הייליגן טאג שמיני עצרת, וואס אין לנו כל חקר בו, איך וועל דא פארליינען א צוויי לשונות פין ראשונים, מ'עט זען וואס הייסט, איך מיין מען האט נישט קיין השגות וואס דאס איז. דער רמבן, רמבן זאגט אין פרשת אמור, ער זאגט אז פארוואס נעמט מען נישט שמיני עצרת קיין לולב? פארוואס נעמט מען נישט קיין, פארוואס נעמט מען נישט קיין הדר, פרי עץ הדר? זאגט דער רמבן אבל בשמיני אינו צריך, דארף מען נישט קיין פרי עץ הדר, פארוואס? כי הוא עצמו הדר, כי הוא עצמו הדר, איך ווייס נישט קיין פשט, מען זיצט דא מיט תלמידי חכמים, וואס איז פשט כי הוא עצמו הדר, איך ווייס נישט וואס איז פשט, אבער עפעס ברענט דא אין דעם בלאט, שמיני דארף מען נישט האבן קיין פרי עץ הדר ווייל הוא עצמו הדר, עפעס ברענט דא. דער חינוך זאגט אין שכ"ד, אז פארוואס נעמט מען נישט קיין לולב ביום שמיני? פארוואס זאל מען נישט? זאגט ער ווייל כי יום שמיני עצרת כולו לה'. איך ווייס נישט וואס איז פשט. אפשר מ'עט זעהן במשך הדברים וואס עס שטייט אין אנדערע פלעצער אפשר קען מען אביסעלע, אבער אבער וואס טוט זיך דא אין דעם טאג? וואס טוט זיך דא גלייך גלייך אין שמיני עצרת? די ערשטע זאך רבותי, דאס איז א זוהר הקדוש וואס מען גייט עס זאגן דעם נאכט, דער זוהר הקדוש זאגט אז נאך הושענא רבה מסתיימי דינין דלהון, ישראל ביומא דא מסתיימי דינין דלהון, מען האט געענדיגט מיט די דינים, ושראן בברכתא, וואס מיינט שראן בברכתא, זיי הייבן יעצט אן נאר ברכות, און דהא ליומא אחרא זאגט ער שמיני עצרת,

ובההוא חדוותא אין דעם שמחה שמיני עצרת, לא משתכחי במלכא אלא ישראל בלחודייהו ווייל רבונו של עולם שליסט צו קיינער טאר נישט אריין גיין, און מאן דיתיב עם מלכא ונוטל ליה בלחודוי, די זיצט מיטן מלך אליין און כל מה דבעי שאיל ויהיב ליה, אלצדינג וואס די בעטסט געבט ער אין דעם טאג, יעדן אין דעם טאג אלעס געבט מען, ס'איז דא א מדרש א ילקוט שמעוני אין פנחס, פרשת פנחס תשפ"ב,

זאגט רב פארוואס איז געגעבן געווארן די טאג? אלע ווייסן קשה עלי פרידתכם, וואס איז געגעבן געווארן די טאג? זאגט רב דא אזוי, רב אמר, למה נעצרו עוד יום אחד, וואס איז די עצרת תהיה לכם, וואס איז דא? רב אמר, משל למה הדבר דומה, למלך שהגיע לו יום טוב, עפעס א מלך האט געהאט הגיע לו יום טוב, ער האט געהאט עפעס א יום טוב, א יום הולדת, א יום הצלה, א יום נצחון, איך ווייס נישט, עפעס א יום טוב, באו אריסיו וכיבדו אותו, אלע פועלים געברענגט מתנות, לכבוד דעם יום טוב באו בני ביתו וכיבדו אותו און מכבד געווען און געברענגט מתנות היתה מטרונא מרמזת בהם זאגט רב די מלכה איז געשטאנען פון אונטן די מטרונא און זי האט איר מרמז געווען פאר די גאנצן עולם מרמז געווען חברה ענק האבן דא געברענגט עד שנוהג עמכם איר זייט איר זייט יעצט דא מיט אים פארמאכט יעצט איז דיר אזוי געשמאק עד שנוהג עמכם תבעו צרכיכם מן המלך יעצט האט עס צו בעטן וואס ענק דארפן

יעצט יעצט תבעו צרכיכם, די גרויסע טאג, די גרויסע טאג תבעו צרכיכם, כדי נישט צו פארגעסן, זאל נישט ארויס גיין פון מח אזוי דעם טאג, יסוד יוסף פארקאפט מען אין פרק ע"ט, ער זאגט מנהג כל ישראל מנהג ישראל להוציא כל הספרי תורה שבהיכל, פארוואס? וואס איז? זאגט ער להראות חיבה גדולה וואס די אייבערשטער האט יעצט אין דעם טאג ליב אידן, כמו אב, ווען א טאטע מאכט אויף דעם גאנצע כספת פארן קינד, כאפ וואס דו ווילסט. דאס איז דער טאג, דערפאר מאכט מען מנהג ישראל עפענען דעם ארון קודש כאפטס וואס איר ווילט, ווי מנהג ישראל זאגט ער להוציא כל הספרי תורות שבהיכל להראות חיבה גדולה להשם יתברך ברוך הוא כמו אב האוהב לבנו חביבו ופותח לו כל גנזי אוצרותיו ואינו מונע ממנו כלום, דאס איז דער טאג, וכן נמי להריק עלינו כל האורות הקדושים. רבותי, עכבו עמי יום אחד, דער רבונו של עולם שרייט, ער וויל אונז, ער וויל אונז געבן און געבן. האט זיך פריער געשמועסט אזעלכע לשונות אין רמב"ן, יום השמיני דארף מען נישט ווייל הוא עצמו הדר, יום השמיני כולו לה', איך פארשטיי נישט אין די ענינים, אבער זי האט עפעס א לשון, איז אויך א פחד איבערצוזאגן און דער בני יששכר ברענגט דעם לשון, ער זאגט דארטן אזוי, דער עולם זאל אליין אריינקוקן ווייל איך וועל נישט זאגן דעם גאנצן לשון, מען קען עס טאקע און עס איז א פחד דאס איבערצוזאגן, אבער זאל ער אליין אריינקוקן חודש תשרי מאמר י"ג אות א', ער זאגט א פחד פון א ווארט, ער זאגט. אז זאלסט פארשטיין וואס דא טוט זיך שמיני עצרת, זאגט ער, פסח איז די לידה פון כלל ישראל, דעמאלטס איז מען געבוירן, יציאת מצרים, דעמאלטס איז די לידה, גוי מקרב גוי כעובר במעי אם, האט מען געלעגן, דעמאלטס איז די לידה פונעם איד, שבועות זאגט די בני יששכר, גייט מען אריין לעול תורה ומצוות, די בר מצוה, שבועות איז די בר מצוה, מען גייט אריין לעול תורה ומצוות, ראש השנה יום כיפור רייניגט די אייבישטער עוונות ישראל ברחמים, מען גיט די א רייניג, מזרעים געט מען א גיי אריין גלייך נאכדעם קומט צו אן צו דעת ער הייסט א אדם גייט ער אריין צום סוכה וואס דאס איז די חופה וואס יום כיפור האט מען געבן א רייניג אריין צו די חופה יעצט פחדים זאגט ער יעצט א דאס איז סוכה די חופה אבל המשכיל על דבר סוד שמיני עצרת זאגט ער

אפילו כדי שאהנה מכם, איך ברענג נישט קיין מצוה זאכער דא, נישט קיין מילוי רוי פון ארייקום, זאג איך דיר א גאנץ יום טוב אבער יעצט נאר אייקום, יעצט זאגט ער כדי שאהנה מכם שלא להאריך בהנאת הסעודה, זאגט א סעודה סעודה קטנה, כעין המבקש לעשות הסעודה בחיפזון כי רצונו להנות וכו'. זאגט ער אין שפעטער ולא יתערב זר בשמחתנו והבן הדבר. מוזט אליין אריינקוקן וואס ער שרייבט דארטן, וואס איך האב נישט געזאגט. פחדים נוראים וואס די אייבערשטער די אהבה פון כלל ישראל איז דאך געווען די חופה די לידה אבער דער טאג איז די גאנצע תכלית זאגט כאטש דער רמ"ע מפאנו זאגט די עולם פירט זיך יא מען זאגט שמיני עצרת החג הזה דאכט זיך מיר אלע נוסחאות זאגן היינט שמיני עצרת החג הזה אבער אין שלחן ערוך איז דאך לעבעדיג אין תרס"ח אויף די ווארט חג צו מען זאגט יא צו מען זאגט נישט אויפן חג איז דער רמ"ע מפאנו ער ברענגט די עולם זאגט אבער די געדאנק ער זאגט אז אלע ימים טובים זענען חג, חג הייסט א מחוג, א מחוג א עיגול ארום א פינטעלע, שמיני עצרת זאגט ער איז די פינטעלע, זאגט ער אלע, זאגט ער יום כיפור אויכעט, אלע זענען ארום א פינטעלע, שמיני עצרת דא איז די פינטעלע, דא איז דער רבונו של עולם פארמאכט מיט כלל ישראל די אהבה דא, און פון דארטן ווערט לנטלא ברכאן לכולי שתא. ער זאגט אויך די זעלבע זאך דער הייליגער חתם סופר, די גמרא דרשנט והיית אך שמח לרבות לילי יום טוב אחרון, זאגט ער אלע מועדים האבן א מצוה, אלע מועדים האבן א מצוה, סוכות א לולב, איז דא א שופר, ס'איז דא, יעדע מועד, פסח מצות, מצוות איז בייטאג, מצוות איז בייטאג, איז די שמחה אויך בייטאג, איז די שמחה של מצוה אויך בייטאג. זאגט ער אבער שמיני עצרת אבל קדושת שמיני זאגט דער חתם סופר אינו נישטא קיין מצוה אלא על ידי שמחת האדם שמתענג על השם וחדוותו יתברך ואינו עומד על מצוה מיוחדת נישטא קיין מצוה ממילא איז אויך ביינאכט בייטאג די זעלבע זאך ביי יעדן יום טוב לא יראו פני ריקם זאגט ער פארקערט ריקם כדי שאינו מקיים יעדן יום טוב, יעדן יום טוב, ווי שטייט אין זוהר הקדוש, און שפת אמת איז מסביר דעם זוהר הקדוש, ס'איז דא א פסוק אין פרשת ויגש לא עמד איש אתו בהתודע יוסף אל אחיו, איז די זוהר הקדוש טייטשט צוויי טייטשן אויף דעם פסוק, איין טייטש, בהתודע יוסף אל אחיו מיינט שמיני עצרת, אז דער רבוש"ע האט זיך פארמאכט, אזוי זוהר הקדוש. ווען דער באשעפער מאכט זיך מיט כלל ישראל יוסף אל אחיו לא עמד איש אתו קיין שום אומה טאר נישט אריינגיין דארטן, ווען דער אייבערשטער פארמאכט זיך שמיני עצרת מיט כלל ישראל איז די ערשטע פשט אין זוהר הקדוש, די צווייטע פשט לא עמד איש אתו בהתודע יוסף אל אחיו די משיח'ס טאג, ביי משיח'ס טאג וועט קיינער נישט טארן אריינקומען דא אין דעם בהתודע זאגט דער זאגט דער חידושי הרי"ם אז ביידע פשטים איז איין פשט ווייל שמיני עצרת איז א טאג פון לעתיד לבוא ולכן אין בו מצוות כי מצוות בטלות לעתיד לבוא. דערפאר נישטא קיין שום מצוה אין שמיני עצרת, נישטא קיין לולב, נישטא קיין דאס. איר פארשטייט? ס'איז א משיח'דיגע טאג. אבער מען נעמט אונז, אזעלכע פשוט'ע מענטשן, און מען גיבט אונז איבער אזעלכע, אזעלכע באמבעס, לאמיר זיך גיבן א כאפ, דער רבונו של עולם אין חדר היחוד, וואס איז עס טייטש, רבותי, אונז גיימער יעצט אריין, יעצט אין די מינוטן גיימער אריין, צו דעם, נו! הושענא!

יעצט וואס האמיר, איז פיין, דער רבוש"ע איז פארמאכט מיט דיר אין חדר היחיד, יעצט פארמאכט מיט דיר אין חדר היחוד און דארטן כל מה דבעי שאיל ויהיב ליה, דארטן רייס, דארטן בעט, אלעס ווי רבי שיעלע בעלזער האט געזאגט פז"ר קש"ב, שמיני עצרת רגל בפני עצמו, דא שטייט אסאך רגל בפני עצמו אז יום טוב יעדער איינער זאל בעטן פאר זיך, ער זאל דאגה'ען פאר זיך אביסל, תפילת גשם, גשמיות, בעטן אום גשמיות, שטייט ר' אהרן טשערנאבלער, תפילת גשם איז מסוגל אויף פרנסה, מען האט געמיינט עפעס, די תפילת גשם, גשמיות. תפילת גשם גשמיות, לכם לכל צרכיכם. זיי זאגן אז ר' מרדכי'לע נדבורנער האט געזאגט אז ער האט געהייסן אלע קינדער זאלן פירן, אלע זאלן פירן צו איבער א צוואה, אלע זאלן פירן, אבער ער האט געזאגט אז א בית מדרש וואס וועט נישט ענדיגן קיין תהלים שמחת תורה זאל מען נישט, זאל מען אראפנעמען דעם שילד, נישט נדבורנא בית מדרש. על כל פנים ווען איר מיינט אז איך ניץ אויס דעם טאג פזר קשב זאגט רבי שיעלע בעלזער שמיני עצרת רגל בפני עצמו לענין פזר קשב אז די אלע תפילות פסולות וואס איר גייט נישט א גאנץ יאר קשב יעצט הערט מען אויס מיט די חדר היחיד מיטן אייבערשטן והשם יאספני שמיני עצרת רגל בפני עצמו יעדער איינער פאר זיך דאגה'ן שמיני עצרת ידוע אז די קאצקער רבי האט גערופן רבי דוביד'ל זיין זון רבי דוביד'ל ער האט אנגעזאגט שארף און די גאנצע עולם האט עס געוואוסט אין קאצק אז דעם טאג דאווענען נאר מיט מנין און די אונז דארף מען א גאנצע יאר דאווענען מיט מנין. כ'האב זיך מיר מיישב געווען צו איך זאל זאגן אזא ווארט בכלל דא, ווייל אונז דארף מען דאווענען א גאנץ יאר מיט מנין, נאר דארטן איז געווען קאצק, ס'איז געווען, אונז דארף מען וויסן א גאנץ יאר, אוודאי שטייט פון ר' אהרן הגדול אז דבר זה ברור אצלי, דבר זה ברור אצלי כי התפילה בציבור פועלת לכל דבר כמו צדיק הדור, ברור אצלי, עס איז געווען ביי אים ברור.

ר' חיים פאלאג'י ברענגט אין מועד לכל חי ברענגט ער אזוי, איך וויל ליינען דעם לשון, מאוד מאוד יזהר בתפילות מאוד מאוד יזהר בתפילות שמיני עצרת לאומרם בכוונה גדולה, פארוואס? כי מלבד שכל תיקון הימים מיום ראש השנה עד שמיני עצרת איז נשלם, דו ביסט יעצט דער, דער סיום והכל תלוי ביום זה,

ווי האט ער געזאגט, איינער דרייט זיך דארט אין יריד, אין יום השוק, מען פארקויפט דארטן חפצים פאר פריטות, שפעטער גייט מען עס פארקויפן פאר טייער, אזוי מאכט מען געלט, מען קויפט דארטן פאר פריטות מען קויפט עס פאר טייער, ווי קוקט אויס איינער וואס איז בעצם דרייט זיך דארטן אין יריד און א גאנצע טאג דרייען און טרינקען קאוועס און רייכען ציגארעס און גארנישט טון, ער וועט זיך שפעטער רייסן האר פון קאפ, און געפינען זיך מען גייט יעצט אריין אין אזעלכע מעת לעת'ן וואס איז אלץ אפן, אלץ אפן און אלץ זיכער. אין די דרבושים זאגט די זוהר הקדוש לנטלא מניה ברכאן לכולא שתא, איינקויפן אויף א גאנץ יאהר, און פארשטייט זיך רבותי אבער דאס גייט נאר מיט א שפרינג, אאאא אדער מיט א שפרינג. זיצט ביי אונז אין בית שמש א אינגערמאן וואס די עולם קען אים דא אויכעט, ער זיצט אין שיעור דארטן ר' שיע בערלין הייסט ער,

ווייל ווען האט דוד המלך געשפרינגען מיטן ארון מיטן ארון ברית השם און כבוד התורה, שטייט אין פסוק געהאלטן ותבז בלבה, זי האט אים אזוי, זי האט אים געזאגט שפעטער כאחד הריקים ביסטו געטאנצן ווי א ליידיגייער, וועגן דעם ותבז בלבה, וועגן דעם זאגן חזל לא היה לה ילד עד יום מותה, דערפאר האט זי נישט געהאט קיין קינדער, ווייל זי האט אים וועגן די ותבז בלבה. זאגט דער ישמח ישראל מידה טובה מרובה, איינער וואס האט נישט קיין קינדער זאל וויסן אז טאמער שפרינגט ער פאר כבוד התורה, ער שפרינגט, ער קוקט נישט אויפן אייגענעם כבוד, ער שפרינגט פאר כבוד התורה, איז א סגולה לזרע של קיימא. דער ר' שיעלע האט עס געזען, גלייך באשטעלט א קאסקעט, א גוטן קאסקעט, א דאשיקל, און ער האט אנגעהויבן דארטן, ער וואוינט אין חפציבה דארטן אין בית שמש, צו שפרינגען, ער האט אויפגעהויבן דעם עולם דארטן,

און די צווייטע מאל שוין געווען מיט די קינדער, ס'איז געשפרינגען, ס'איז געטרינקען, א שמחת התורה מיט א שמחה של מצוה, י א תמוז האט ער געהאט א מיידל, ניין חדשים נאכדעם. דא בין איך אריין געגאנגען סיוון תש ע ח, בין איך אריין געקומען דא צום חודש סיוון, דינסטאג, וואכעדיגע שיעור,

פֿופֿצן יאר אלטע זון, געחלשט נאך א קינד, זאגט זי יענע יאר איז דאך געווען לעבעדיג מיט די קאראנע, האט ער נישט געקענט פארן צו זיין צו זיין ווי צו זיין רעבן דארטן צו זיין, זאגט, איז ער געבליבן דארטן אין שטאט, און דארטן אין שטאט האט פארגעשטעלט ווי אזוי די בית מדרש דארטן קוקט אויס, איינס אזייגער שוין לאנג דערנאך, ער האט נאך געווען דארטן געמאכט א מצב ער פון מאכט גראמען מיט ער שפרינגען דארטן, ער האט מארגן געווען א גאנצע טוס, מען האט געענדיגט ברוך השם נאך פיר אזייגער דאווענען. פאר פאר חדשים צוריק האט ער געקלינגען האט ער געזאגט אז ער זוכט מיר ווייל ער גייט יעצט אריין צום ברית פון א זון זיין שמחת תורה אין רבותי וואס זעט אין די אלע וואס באזארגן קינדער אה ער האט א לשון יסוד ושורש העבודה ברענגט אין פרק ט ו פרק ט ז זאגט די זוהר זאגט די יסוד ושורש העבודה וכל הזהיר בשמחה של תורה ביום הזה וכל הזהיר בשמחה של תורה ביום זה

ברענגט ער דארטן, ברענגט ער דארטן, ער האט א לשון, פאר ליינען זיין לשון, ונוסף על זה מה שאמרו הראשונים, כי כל הזהיר בשמחה של תורה כהיום הזה בטוח שלא יפסוק תורה מזרעו, בנוסף צו דעם זאגט ער, וויל איך דיר זאגן וואס דא איז געווען, ושראו לרב גדול בישראל, שהיה מרבה בשמחתה של תורה כהיום הזה, איז געשפרינגען כהיום הזה אין דעם טאג, והעידו עליו שעד שלשה דורות היו מיוצאי ירכו שלשלת חכמים וידועים מרביצים תורה זה אחר זה חבל נמרץ, איר הערט? דריי דורות אלע נאר גדולי תורה קיין שוואכער נישט, און מ'האט וידעו הכל שזה זכה ברוב שמחתו בשמחת תורה,

און מפזז ומכרכר בכל עוז. דאס איז די טאג פון די גרעסטע די סענס אין די בעל התניא זאגט די סענס פון די שמחה קומט פון די טאג דאס איז די וואס מען זאגט ושמחת בחגך אבער די טאג ווי זאגט די ווילנא גאון עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון זאגט ער עוז ראש השנה ועוז מלך משפטו הדר איז סוכות אבער שמיני עצרת איז ותשחק ליום אחרון רוב שחוק בעולם מיט א שמחה

אויף ראש השנה וועט מען מאכן שמחת תורה דעם מצב, אוי אוי, דער הייליגער חתם סופר ברענגט אין די דרשות אין סוכות ת ק פ א, ער זאגט דארטן אזוי, אז די קדושה פון שמיני עצרת איז שונה משל יום הכיפורים, שהרי קדושת יום הכיפורים היא על ידי עינוי נפש, און שמיני עצרת על ידי שמחה, וזה נקרא מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים, הערט דעם לשון, זאגט דער חתם סופר, כי אהבת השם על ידי עינוי כמו יום הכיפורים למטה ממדריגת אהבת שמיני עצרת שהיא על ידי שמחה ויום השמיני בעצמו כמו יום הכיפורים ס'איז די זעלבע קרבן פר אחד די זעלבע קרבן מוסף אבער אפילו הכי זאגט ער קדושתו יותר מיום הכיפורים על ידי שמחה חדוות אל מלכי ישראל יא.

זיי זענען נאך קידוש, זיי האבן גע'משקה'ט, טאר מען נישט דוכענען. נאך קידוש, ער ברענגט א אינטערעסאנטע טעם, ער זאגט הכהן הגדול מאלכסנדר אמר, ווייל היות האסט געליינט וזאת הברכה אשר ברך משה, גנאי לברכת משה רבינו עליו השלום, שנצטרך עמהן עוד לברכת של הכהן.

ווי די שם משמואל אם לא אז מען מוז זאגן אז ווען די בעל קורא ליינט וזאת הברכה אשר ברך משה שטייט משה רבינו און דוכנט און בענטשט דעמאלטס כלל ישראל און אויף דעם וויל מען נישט מוסיף זיין מוז מען זאגן אז ווען מען ליינט וזאת הברכה דעמאלטס שטייט ער און בענטשט דעמאלטס בעת שקורין את הברכה כאילו משה רבינו עליו השלום עומד על גביו ומברך און מברך את הברכות זאגט ער דארפסטו איין זאך זען נאר אז אונז זאל מיר זיין כלים ראויים פונקט ווי דעמאלטס ווייל משה רבינו שטייט יעצט און בענטשט פונקט ווי דעמאלטס ממילא ווענדט זיך די הכנת המקבל, די הכנת המקבל רגל בפני עצמו מיט א גוטן שפרינג. רבותי, איר ווייסט ס'איז דא א אלטע מאמר קשה עלי פרידתכם, א פרידה איז אינו מוליד, א פרידה איז אינו מוליד! זאגט ער קשה עלי פרידתכם, וואזשע זאגסטו קשה עלי, איר וועט ארויסגיין אן קיין שום, אינו מוליד אן עפעס א ישועה פון דעם יום טוב. פרידה אינו מוליד ס'איז קשה ביי מיר איר זאלט ארויסגיין פון דעם יום טוב ווי א פרידה אינו מוליד אן עפעס א ישועה איך האב דאך געגעבן א יום טוב ס'זאל בלייבן ס'זאל בלייבן דער אייבערשטער איז אויף אונז זאל מען אריינארבעטן אין די מעת לעת'ן וואס קומען צו אוי וואס פאר א ישועה ס'וועט קומען אוה ס'זאל בלייבן. באלעבאטיש גערעדט, די וועלט זאגט חמין מוצאי שבת מלוגמא. וואס איז חמין מוצאי שבת מליגנא? ווייל די אינגערמאן קאכט שבת! איך וויל דאס זעהן מוצאי שבת צו ער קאכט, דעמאלטס איז מלוגמא. דעמאלטס איז עס א רפואה. איך וויל דאס זעהן מוצאי שבת. איך וויל דאס זעהן א טאג נאך שמיני עצרת. ס'זאל בלייבן, ס'זאל בלייבן. קאך אריין אין הייסן טאג אריין, אויך בלייבן. אריינקאכן גוט אין הייסן טאג אריין. ווי טייטשסטו, והנחילנו ה' אלוקינו בשמחה ובששון מועדי קדשך, הנחילנו זאגט דער שפת אמת איז א נחלה, און די עיקר בעט מען פון השמחה פון די מועדי קדשך זאל בלייבן א נחלת עולם, זאל בלייבן ווייטער, זאל בלייבן, זאל קומען א געזונטע ווינטער מיט א פרייליכע זומער, א געזונטע זומער מיט א, זאל קומען א געזונט פרוכטיג יאר. ווי די אבודרהם טייטשט והשיאנו ה' אלוקינו את ברכת מועדיך וואס טייטשט ועשייני? זאגט דער אבודרהם והשיאנו מלשון משאות לאדן אונז אן מער ברכות וואס אונז קען דערטראגן פיל אן מיט ברכות לאדן אונז אן מיט ברכות איז איין פשט שפעטער זאגט ער והשיאנו נאך לשון משיאין משואות פון לעכטיגקייט מאכט אונז לעכטיג דעם יאר ער זאל אונז לעכטיג מאכן דורך ברכת המועד והשיאנו לאדן אונז אן ברכות. אונז וויל מיר דאך די יום טוב זאל אריין גיין, זאל נישט ארויס גיין, ווי זאגט די בית אברהם אז איינער האט געגעבן א גאנצע קאסטן מיט טשאקאלאדקעס פאר א קינד, טשאקאלאדקעס, און וואס איז די תכלית געווען אז ער זאל זיך יעצט אויפעסן די גאנצע קאסטן? ס'זאל זיין אויף א גאנצע ווינטער? ווי דער אייבישטער האט געגעבן א יום טוב זאל בלייבן, זאל באלייכטן אויפן גאנצן ווינטער, ס'זאל ליעול ולא ליפוק זאל אריין גיין אין אונז, ווער ס'געדענקט די גמרא זאגט אין סוכה אין עבודה זרה דף ג' אויף סוכה מצוה קלה יש לי וסוכה שמה, פארוואס הייסט עס קלה? זאגט דער נאסוידער רב, ס'איז דא נאך א ווארט קלה אין די גמרא אין גיטין נ ו, ווער ס'געדענקט, ביי טיטוס הרשע, ווען פער פיו כלפי מעלה איז ארויסגעגאנגען א בת קול און געזאגט, בריה קלה יש לי! בריה קלה יש לי ויתוש שמה! די גמרא זאגט פארוואס הייסט זי קלה, זאגט די גמרא אין גיטין נ ו, ווייל ס'איז מעלנא אית לה אבער מפקנא לית לה, ווייל זי איז מכניס ואינו מוציא, דערפאר הייסט זי קלה. זי מכניס ואינו מוציא האט ער געשריגן סוכה הייסט מצוה קלה ווייסט פארוואס זאל מכניס ואינו מוציא זאל אריינגיין די סוכה אין אונז ס'זאל נישט ארויסגיין פון אונז ס'זאל אריינגיין אוי וועט אריינגיין אוי וואס א ישועות וועט אריינגיין מיט דעם. אויף דעם האט געזאגט די קדושת יום טוב מ'האט פריער דערמאנט א מסירה אין א טבעות. מסירת הטבעות ווי זיי זאגן אין די קדושת יום טוב האט געזאגט בבכיות נוראות, וואס איז די מסירת הטבעות? האט ער געזאגט ס'איז געווען א מאל אז ס'איז געווען א בן מלך וואס דער האט קאמאנדעוועט, ער האט קאמאנדעוועט, האט מען אים, האט דער מלך אים פארטריבן, און ס'האבן אים געכאפט דארטן די דארפס מענטשן, און ער האט געזאגט ער איז א בן מלך, און זאגט דריי נישט די קאפ אריין, מען האט אים געגעבן קלעפ, מען האט אים אנגעטון מיט בגדים צואים, זאגט ער, בגדים צואים, און מען האט אים געשלאגן, און ער האט געשריגן איך בין א בן מלך, דריי נישט די קאפ אריין. איינמאל זאגט ער, דער מלך האט געזאגט ער מוז גיין באזוכן, א קינד איז א קינד, לאמיר אים גיין באזוכן.

און דער מלך איז דארטן געווען אפאר טעג, זאגט ער א נאכט איידער דער מלך האט געדארפט ארויספארן, איז דער בן מלך געלאפן צו א חבר זיינער האט אים געפרעגט, זאג נאר וואס טוט מען דא? האט ער אים געזאגט, דו צודרייטער דו, לויף שנעל צום טאטן, ער מיינט ס'איז דיר טאקע גוט, ער מיינט ס'איז דיר טאקע גוט, די גאלדענע קליידער, טו אויס די גאלדענע קליידער און זאג אים אז ס'איז דיר ביטער כמו גאל דא, ס'איז בגדים צואים און מסריחים זיי שלאגן דיר א גאנץ יאר, דו זאג אים שנעל אז ער זאל דיך ארויסנעמען פון דא! האט ער געגעבן א שיס מיט א געוויין, די קדושת יום טוב, ער זאגט מיר שרייען אין די לעצטע מינוט צום אייבערשטן הושענא רבה, שרייט מען צום אייבערשטן יא עס איז געווען חודש אלול ראש השנה מיר זענען זיכער וואוילע קינדער, דער רבונו של עולם האט דאך אונז אראפגעשיקט דא, יא? אונז קומען אלע פון כסא הכבוד, אבער מען דרייט זיך א גאנץ יאר ווען מיר נישט זאגן און האט ער געהערט ביי די מזל בגדים צואים און באקן פון די פאסט און ארום און ארום, און די מענטש איז דאך באקוטשקעט דא, עס קומט ראש השנה,

און ער איז געווען ווייט פון דעם טאטן, און ער איז געווען אזוי חולת אהבה, האט זיך געבענקט צו דעם טאטן, ווי קומט מען אן צו דעם טאטן? ער האט זיך געבענקט, ער האט געפילט ממש ער האלט עס נישט אויס, עפעס א טאג האט ער געהערט די טאטע קומט דא צו פארן אויף א וואך, און ער איז געווען פרייליך, די טאטע איז דא געווען, ער איז געווען מיטן טאטן א גאנצע וואך. ס'איז געווען א נאכט איידער די טאטע האט געדארפט אהיים פארן, איז ער ארויף געגאנגען צום טאטן, האט זיך געווארפן דארטן אויף דער ערד, זאגט טאטע דו פארסט זיך אהיים, דו לאזט מיר דא איבער, זאלסט וויסן איך וועל נישט קענען אויסהאלטן די געגועים, זאלסט וויסן איך בין חולת אהבה, איך וועל נישט קענען אויסהאלטן, ווי לאזטו מיר דא אליינט, ווי לאזטו מיר, איך וועל נישט קענען דאס אויסהאלטן. זאגט דער ישמח ישראל ווי די טאטע האט געזאגט צום קינד הער זיך איין, קיין דאקטער פאר דיינע געגועים האב איך נישט, קיין טאבלעטן פאר דיינע געגועים האב איך אויכעט נישט, אבער איך האב פאר דיר איין עצה, וואס איז די עצה? האלט מיך דא אפ מיט דיר, דאס זאגט דער אייבערשטער עכבו עמי קשה עלי פרידתכם דא איין עצה עכבו עמי יום אחד זיי מקבל עפעס א קבלה, זיי מקבל עפעס א קלייניקייט, עפעס א קלייניקייט וואס דאס וועט האלטן עס האלטן דעם גאנצן ימים נוראים אויף א גאנץ יאר, דאס איז עכבו עמי יום אחד, עשו לי סעודה קטנה, א קליינע קבלה אז ס'זאל בלייבן ביי דיר די הייליגע טעג אויף א גאנץ יאר, אז דער מענטש שרייט איך בין געווען מיטן מלך אזוי אזעלכע הייליגע טעג ווי. ווי געזעגנט מען זיך? זאגט דער אייבערשטער געזעגן זיך נישט אויף דעם קשה עלי פרידתכם, ס'איז שווער צו געזעגענען, געזעגן זיך נישט עכבו עמי יום אחד, נעם עפעס איין קלייניקייט, דו זאלסט געדענקען אז עס איז געווען הייליגע טעג, נעם עפעס איין קלייניקייט, ווי זאגט דער אבני נזר, דער קרבן מוסף שמיני עצרת איז געווען פר אחד, איל אחד. נאך וואס איז געווען פרי החג אזוי פיל כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימים און דא געווען פר אחד איל אחד פארוואס זאגט ער ווייל נאך די הייליגע טעג נעם מיט עפעס פר אחד איל אחד יום אחד עפעס נעם מיט פון די הייליגע טעג עפעס דאס איז די תשובה אויף דעם קשה עלי פרידתכם דאס איז די תשובה אויפן מסירין הטבעות דאס איז די תשובה אז דער רבונו של עולם זאגט כאפ עפעס מיט זיך. כאפ עפעס מיט זיך! ווי זאגט ער די גרעסטע לוסטער, א נברשת גדולה, אויף וואס שטייט ער? אויף איין קליין נאגל! אזא גרויסע נברשת ימים נוראים דא געווען, ס'איז יעצט! האלט דא עפעס א קליין נאגל זאל זיך האלטן! עפעס א קליין נאגל עפעס א קליינטשיקע קבלה! כל חד וחד בדידיה! איז דא געווען א איד ביים לעצטן ברכת החמה, אלט געווען אַכט און אַכציק יאר, און ער זאגט ער געדענקט פֿיר ברכת החמות, האט מען אים געפרעגט אז אויב דו ביסט אַכט און אַכציק יאר אלט, איז די ערשטע ברכת דו געדענקסט פֿיר ברכת החמה, מאכט חשבון צו זען איז די ערשטע ברכת החמה ביסטו אלט געווען וויפיל? פֿיר יאר, געדענקסטו דעם ברכת החמה? זאגט ער אמת, טאקע אלט געווען פֿיר יאר, און וויאזוי געדענקסטו? זאגט ער יא, אבער דעמאלטס האט מיר איינער געגעבן א גוטן קניפ אין די הענט, כ'האב געשריגן, איי! האט זי געשמייכלט, וואס זאלסטו געדענקען? אונז האט מען זיך א גוטן א זיסן קניפ, א זיסן, זאל געדענקען אויף הייליגע טעג, נעם עפעס יום אחד, נעם עפעס מיט פון דעם, קשה עלי פרידתכם זאל זיין איינער מוליד, זאל בלייבן. נאר איין ווארט פאסירן ס'איז ידוע די חפץ חיים האט געזאגט דארטן פאר איינעם זיי האבן געפרעגט וואס איז די סוד פון די הקפה זיי זאלן מכוון זיין מכוון זיין וואס האט ער געזאגט וואס זאל ער מכוון זיין אז ווען ער שפרינגט דארטן אין די איבערגעדעקטע טלית זאל אכטונג געבן נישט טרעטן יענעמ'ס פיס זאל ער מכוון זיין נאר אין דעם טאג האט מען געדארפט אכטונג געבן מען דארף אכטונג געבן נישט יענעמ'ס קאפ און נישט יענעמ'ס פיס ווייל ווי דארטן געווען דארטן דער ביים הייליגן ריזשענער ער האט געזאגט דארטן טייטש

אז אין זוויל, אין שטאט אין זוויל, איז דארטן געווען געקומען א ידיעה אינמיטן שמחת תורה, אז רוסישע זעלנערס, ס'איז געווען אידן דארטן, גייען אריבער דורך שטאט זוויל, דורך שטאט זוויל, וואס טוט מען דא? מען האט געדארפט פאר זיי עסן, שמחת תורה, איז רבי שלומקע צוגעגאנגען צו רבי יוסל קאזשעליק און ער האט אים געגעבן א גרויסן זאק, נו גיי אריבער צו אלע הייזער און נעם פון אלעמען חלות מיט פיש מיט פלייש וואס מען קען דא, יא, נעם נעם צוזאמען. האט אים רבי יוסל געזאגט, יא יא בסדר, איך האלט אינמיטן, איך נעם נאר נאר א הקפה, נאר אריינכאפן א הקפה מיט ספר תורה. לייג אוועק דעם ספר תורה, די ספר תורה טוט טאנצן אויך טון, די אידן דארפן דא עסן. און זאגט לייג אוועק דעם ספר תורה. ער איז געגאנגען און האט געברענגט דעם זאק אנגעפילט מיט עסן, און ער זאגט רבי שלומקע האט געכאפט דעם זאק און געמאכט מיט דעם הקפות, און זאגט גיי שטעל עס שנעל אויס.

וואס יעצט? מען האט געשיקט דעם זון, נישט געוואלט זאגן, דעם זון האט ער געזאגט שפעטער, האסט נישט געזען ס'איז געווען דארטן עפעס א גרויסע תלמיד חכם וואס מען האט אים נישט מכבד געווען, ווילסט מיר יעצט אהינגיין איבערבעטן? נאך ערגער מאכן? איבערגעמאכט הקפות און קיינער זאל נישט וויסן די סוד פון די הקפות, להיטיב לבריות און דער רבונו של עולם רחמנות און מען זאל אלע זוכה זיין א פתקא טבא, ווי האט געזאגט רבי נפתלי ראפשיצער מיט גרויסע אותיות,